לזכות מרת נחמה בת רחל שתחיה ליום ההולדת שלה י ג מנחם אב. משיחת כ' מנחם אב תשח י. פון דעסטוועגן דארף מען פארשטיין אמת טאקע אז אלע ארונות זיינען געמאכט געווארן באופן אחד, און פארוואס עפעס איז ביי דעם ארון פון עקב שטייט אויסגעקליבן דער לשון יחיד, אז משה רבינו האט געמאכט און ביי דעם ארון המשכן איז שטייט דער ועשו ארון עצי שיטים לשון רבים אז דאס האבן געמאכט בצלאל ואהליאב בשם כל ישראל. דער תירוץ אויף דער קשיא זאגט די גמרא בשני אופנים איינעם על פי פנימיות התורה און איינעם על פי נגלה ווארום אין גמרא בנגלה איז אויכעט דא אין בכמה מקומות

איז דאך לגמרי ניט פארשטאנדיק דאס איז דאך אן ענין וואס איז שוין געווען בעבר, ווארום דער ציווי פון ועשית ארון סיי דעם ערשטן ארון סיי דעם צווייטן ארון איז דאך געווען בשעת אידן זיינען געווען במדבר מיט טויזנטער יארן צוריק, איז ממה נפשך זיינען אידן דעמאלט געווען עושין רצונו של מקום האט געדארפט שטיין מער ניט בשעת עשיית ארון האט געדארפט שטיין מער ניט ווי דער לשון רבים. זײַנען בעת עשׂית אָרון די ייִדן חס ושלום געװען אין אַן אופֿן פֿון אין עושׂים רצונו של מקום האָט געדאַרפֿט שטײן לשון יחיד. הײַנט װי שטעלט מען דאָס אַ תּנאַי על כּל השנים שלאחרי זה, אַז אױב ייִדן איז עושׂים רצונו של מקום איז ועשׂו, און אױב אין עושׂים איז אָט דעמאָלט ועשית לשון יחיד?

און זיי וועלן נתגלה ווערן צוריק לעתיד לבוא בביאת משיח צדקינו בבית המקדש השלישי, במילא איז דאך אט דער זעלבער ארון גאנץ, ובפרט אט דער ארון וואס שטייט אין פרשה עקב, וואס ווי רשי ברענגט אראפ פון מדרשים איז דער ארון היוצא עמהם למלחמה, וואס דאס דארף מען דאך בעיקר האבן בימי הגלות וואס דעמאלט געפינט מען זיך אין א מלחמה, מיטן חשך כפול ומכופל, איז בפנימיות הדברים אט וואו דער ארון איז באהאלטן ווערט ער נאכאמאל בכל רגע ורגע אויפגעמאכט מאין ואפס, און אט דא איז דא עליות וירידות אין די רגעים וואס אידן שטייען דעמאלט אין אן אופן פון עושין רצונו של מקום איז אט דעמאלט האבן אלע אידן א חלק בגלוי אין דעם ארון.

און אָט דאָס איז זיכער דער לימוד פון דעם מצד פון דעם היינטיגן שיעור, אַז מען האָט געזאָגט משה רבינו פסל לך איז דאָך דאָס געווען לאחרי ארבעים ימים השניים, נאָך איידער ס'האָט זיך אָנגעהויבן די ארבעים ימים השלישיים, און אף על פי כן זאָגט מען דעמאָלט אַז אויף יעדער אידן דאַרף ער טאָן מלאכתו של משה רבינו,

איז זאגט מען גלייך אז אויף יעדער אידן ליגט אט דעם חיוב, ווארום א תלמיד חכם א פרנס על הציבור טוט אליין ניט די מלאכה, נאר דאס דארפן טאן כל שישים ריבוא מישראל, נאר זיי דארפן מכוון זיין אליו, אויב זיי האלטן נאכניט ביי דער דרגה פון עושין רצונו של מקום.

און אט א דעמאלט זעט מען אז ניט יעדערער קאן האלטן ביי אט א דער דרגה פון בויען אן ארון וואס אויף אים איז אינו מן המידה אט א דארט זעט מען בגשם ובעיני בשר אז ער האט א מידה אמתיים וחצי און אמה וחצי און אף על פי איז מקום ארון אינו מן המידה דערפאר און דארט האט זיך אלוקות אנגעזעהן אין גשמיות בעיני בשר. איז בשעת איז דא דער ענין המלחמה בשעת מען האלט אין משכן וואס דעמאלט איז דאך געווען לאחרי הכפרה און ס'איז נישט געווען נאך נישט מכל אויביך מסביב ס'איז דעמאלט נישט געווען קיין מלחמות יענע זעקס חדשים איז אט דעמאלט האבן אידן געקאנט האלטן אלע ביי דער דרגה אוכלי המן זענען זיי געווען און בארה של מרים האבן זיי געהאט און מיט ענני הכבוד זיינען זיי געווען מסובב, און מתן תורה האט מען שוין באקומען מיט מיט די לוחות שניות, ולאחרי הסלחתי כדבריך האבן אלע אידן געקאנט האלטן ביי ועשו לי ארון עצי שיטים, אויפמאכן א דבר גשמי אז ער זאל זיין במידה ובהגבלה, און מקומו זאל זיין אינו מן המידה ווארום אין דעם זעט זיך אן אלוקות במוחש.

נאך במלחמה, און מען דארף מיט זיי מיטגעבן אטא דעם ארון כדי זיי זאלן מנצח זיין די מלחמה בהצלחה יתר ובהקדם יתר, ווארום ס'טייער יעדע רגע וואס מען קען דאס אפגעבן אויף עניינים של בנין, במקום זה אויף אפגעבן אויף עניינים של מלחמה.